פון דער משנה, ער קען נישט אסר'ן די פרוי, ער איז דאך נישט קיין בעל הבית איבער איר, איך קען נישט אסר'ן אויף א פרעמדן מענטש נישט מיינס קיין זאך, נאר מען מיינט זי האט געמאכט דעם נדר, און דער מאן האט אים ניט פארשטערט, אין אמת'ן קען דער מאן סייווי נישט פארשטערן דעם נדר, ווייל דער נדר איז דאך אזא נדר וואס איז נישט בינו לבינה, שלא תלך לבית אבל, לבית המשתה, און ס'איז נישט קיין זאכן פון עינוי נפש, נאר מען מיינט אז זי האט געמאכט דעם נדר, זי האט געזאגט אויב זי וועט גיין לבית, דער נדר האט זי געמאכט פארבינדן מיט הנאה, אז אויב יאסר, עה, זאל ווערן גע'אסר'ט הנאת תשמישך עלי אויב כ'וועל גיין, דעמאלט אז ס'איז שוין פארבינדן מיט דעם קען ער פארשטערן, זאגן מיר יוציא ויתן כתובה, ווייל ער פארשליסט די טיר פאר איר. פרעגט די גמרא, בשלמא לבית המשתה, אויב דאס וואס ער האט געמאכט זי טאר נישט גיין אויף א שמחה, איכא נועל בפניה, איז דא דער ענין ער פארמאכט פון איר די טיר פון שמחה, א מענטש גייט אויף א שמחה פארגעסט ער פון זיינע טרויערדיגקייט, פארמאכט ער פון איר די טיר. אלא לבית האבל, מיט דעם וואס זי גייט נישט אין א הויז פון טרויער מנחם אבל זיין מאי נועל בפניה איכא וואס פאר א טיר פארמאכט ער פאר איר זאגט די גמרא תנא מיר האבן געלערנט אויב זי וועט נישט גיין לבית האבל למחר היא מתה ווען זי וועט שטארבן ואין כל בריה סופדה קיינער וועט איר נישט וועלן מספיד זיין ואיכא דאמרי און אנדערע זאגן אין כל בריה סופנה, קיינער וועט זיך נישט פארנעמען מיט איר קובר זיין, אזוי ווי זי האט נישט גומל חסד געווען מיט אנדערע וועט מען מיט איר אויך נישט גומל חסד זיין מען זאל איר קובר זיין. תניא מיר האבן געלערנט היה רב מאיר אומר רב מאיר האט געזאגט מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק. טוב ללכת אל בית אבל, ס'איז בעסער צו גיין אין בית אבל מלכת פון צו גיין אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם, דאס איז די ענד פון דעם מענטש, די בית אבל וואס מען זאגט דעם מענטש ביז די גאנצע לעבן זיינע איז דאך אלץ אן הכנה זיך צוצוגרייטן אויף לעולם הבא, והחי יתן אל לבו

יטענוניה וועט אים אויך טראגן. כ'ווייס נישט פארוואס שטייט דא דער סדר אזוי יא. די לעצטע זאך האט דאך געדארפן זיין דקבר יקברוניה, דאס איז דאך די לעצטע זאך, ס'האט געדארפן שטיין די וועלכע איז פריער, דער טראגן צו דער קבר, סאו די טראגן האט דאך געדארפן פריער זיין דטען יטענוניה און נאכדעם דקבר יקברוניה. ואם היה טוען משום דבר אחר, אויב ער האט געטענה'ט דעריבער לאזט ער איר נישט גיין לבית האבל און בית המשתה צוליב א אנדער זאך רשאי, מאי דבר אחר, וועגן וועלכער זאך? אמר רב יהודה אמר שמואל, משום בני אדם פרוצים, מענטשן וועלכע זענען פרוצים אין עבירות שמצויין שם זענען דא דארט. אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט לא אמרן דאס איז נישט געזאגט געווארן, אלא דאיתחזק אז מען ווייסט אז דארטן איז דא בני אדם פרוצים, אבל לא איתחזק אז דארט איז נישט דא אזעלכע, לא כל כמיניה, ער קען נישט גיין זאגן אז ער האט מורא ס'זאל דארט זיין, און כ'גלייב אים נישט. ואם שטייט נאך א זאך אין דער משנה, ואם אמר לה, האט איר געזאגט על מנת שתאמרי, אויף דעם תנאי שתאמרי זאלסט זאגן לפלוני מה שאמרת לי. פרעגט די גמרא ותימא, זאל זי זאגן וואס איז דאס שווער אמר רב יהודה אמר שמואל דברים של קלון, אזעלכע זאכן וואס איז נישט שיין מען זאל וועגן די זאכן רעדן מיט א פרעמדן מענטש אדער שטייט אין די משנה האט איר געזאגט שתהא ממלאה ומערה לאשפה. פרעגט די גמרא זי זאל אנפילן און אויסגיסן אויף די מיסט, ותיעביד, זאל זי אזוי טון, אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה געזאגט פון שמואל'ן, שתהא ממלאה ונופצת, ער מיינט צו זאגן אז נאך תשמיש ווען די רחם איז פול מיט שכבת זרע, זאל זי לויפן אז די שכבת זרע זאל נישט ווערן נקלט.

משום הכי יוציא ויתן כתובה, ווייל מיר האבן דאך געלערנט אין גמרא, זי טענה'ט אז זי וויל האבן א שטעקן אויף דער עלטער, זי וויל האבן ווער ס'זאל איר קובר זיין, אלא למתניתא, לויט די ברייתא וואס ער וויל פון איר זאל אנפילן קריגלעך מיט וואסער און אויסגיסן אויפן מיסט, מאי נפקא לה מינה, וואס איז איר א חילוק, תיעביד, זאל עס טון. נאר מען דארף פארשטיין לויט שמואל'ן פארוואס ס'ווערט דערמאנט דאס לשון לאשפה, נאר די טייטש איז לאשפה ס'זאל נישט זיין קיין נוצן פון די זרע. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, מפני שנראית כשוטה, ווייל מיט דעם מאל וואס זי וועט דאס טון, אנפילן וואסער פון ברונעם און צוטראגן עס צום גארבעדזש אויסגיסן, ווערט זי א שוטה, וועט זיך אליין און זיך האלטן ווי א שוטה. אמר רב כהנא, האט רב כהנא געזאגט, המדיר את אשתו, איינער טוט אסר'ן זיין פרוי שלא תשאל, זי זאל נישט לייען קיין כלים ביי אנדערע מענטשן, ולא תשאיל, און זי זאל צו אנדערע נישט אוועקבארגן נפה, א זיפ, כברה איז אויך אזוין זיפ. רחיים א מיל ותנור און אן אויוון, רש"י זאגט דא א, מען מיינט אז די רחיים ותנור זענען מטלטלים, ווייל מערסטן טייל איז דאך רחיים מיט תנור זענען דאך מחובר לקרקע, און וואו שטייט דא אז דער דין ער קען דאס נישט אסר'ן, יוציא ויתן כתובה, שמשיאה שם רע, בשכינותיה, ווייל מיט דעם א באקומט זי א שלעכטן נאמען ביי די שכנים, מענטשן וועלכע זענען איזאלירט פון מענטשן, זיי ווילן נישט טון קיין טובה קיין מענטשן, נאר פון דער רש"י וואס רש"י זאגט ער אין ווארט, רחיים ותנור המטלטלים ווייזט אויס אז אויב ער האט א רחיים וואס איז מחובר און א שכנ'טע וויל אריינקומען צו אים אין שטוב מאלן אדער זי קומט וויל אריינקומען באקן, אויף דעם האט ער יא רעכט, האב איך נאכגעזוכט אין דין, שטייט טאקע אז דעם דין וואס מיר האבן פריער געלערנט אין דער משנה, ער האט נישט קיין רעכט צו זאגן איר זאל נישט באזוכן איר עלטערן, אבער דאס האט ער יא רעכט צו זאגן אז איר עלטערן זאלן נישט קומען צו אים, אין זיין רשות אזוי צו זאגן איז ער דער בעל הבית, שטייט דארט אויך ניט אלעמאל אויב זי איז קראנק מעגן זיי קומען, קען ער נישט אסר'ן דאס זאגט רש"י מיט דעם ווארט המ אז דא רעדט זיך אז דער רחיים מיט דער תנור המטלטלים. תניא נמי הכי, מיר האבן אויך אזוי געלערנט, המדיר את אשתו, איינער טוט אסר'ן זיין פרוי שלא תשאל, אז זאל נישט בארגן פון אנדערע פרויען זאל זי נישט בארגן פאר זיך קיין זיפ צו די זאכן וואס מען רעכנט דא אויס ושלא תשאיל און זי זאל נישט בארגן פאר אנדערע נפה וכברה ורחיים ותנור די זאכן איז דער סדר פון מענטשן וואס מען טוט צו בארגן איז דער דין יוציא ויתן כתובה. זאל ער זי גט'ן און געבן די כתובה, מפני שמשיאה שם רע בשכינותיה, ווייל ער מאכט איר א שלעכטן נאמען ביי די שכנים. וכן, די זעלבע זאך איז היא שנדרה זי האט געמאכט א נדר שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וכברה ורחיים ותנור. ושלא תארוג זאל נישט וועבן בגדים נאים שיינע מלבושים לבניו צו זיינע קינדער, וואס דאס ליגט אויף איר א חיוב אז זאל עס וועבן מאכן, תצא שלא בכתובה, מפני שמשיאתו זי מאכט אויף אים שם רע א שלעכטן נאמען בשכניו. איז דא אויך דארף מען פארשטיין פשט, וואס הייסט ער האט איר גע'אסר'ט שלא תשאל ושלא תשאיל? וויאזוי איז געווען דער אופן? ער קען דאך איר דאס נישט אסר'ן, ער קען דאך איר נישט אסר'ן, ווייל וואס אויך טייטשן ווי מיר האבן פריער געטייטשט, זי האט געמאכט א נדר און ער האט אים נישט פארשטערט, איי ווי קען ער דאס פארשטערן, ס'איז דאך נישט קיין עינוי נפש, ס'איז דאך נישט בינו לבינה, נאר זי האט דאס תולה געווען אין עפעס אנדערש, קען איך דא נישט טייטשן, ווייל ווייטער ווערט דערמאנט וכן היא שנדרה, ווייזט דאך אויס פון דעם היא שנדרה אז פריער רעדט זיך נישט אז זי האט געמאכט דעם נדר, און די פשט דא אין גמרא מוז מען צוקומען צו תוספות, גיט א קוק דא דעם ערשטן תוספות אויפן עמוד המדר את אשתו שלא תשאל כולי, תימה, דעל כרחך לא מיירי הכא, כ'מוז זאגן אז דא רעדט זיך נישט בנדרה היא אז זי האט געמאכט דעם נדר, וקיים לה הוא, און ער האט נישט פארשטערט, ער האט מקיים געווען ווען ער האט געהערט דקתני סיפא וכן היא שנדרה אז זי האט געמאכט א נדר. ווי אזוי ווי זי קומט דאך אויס אז פריער רעדט זיך ביי וועלכן אז ער האט געמאכט ואי הוא און אויב ער ווידער האט געמאכט דעם נדר לא מצי נדר אלא אם כן תולה בתשמיש ער קען דאך נישט איר אסר'ן ער האט דאך נישט קיין רעכט צו זאגן אויף איינעם איך אסר דיר זאלסט נישט טון די זאך. נאר וואס דען, ער איז עס תולה בתשמיש, ער זאגט יאסר הנאת תשמישך עלי, אויב דו וועסט בארגן די זאך, ואם כן אויב אזוי לשמואל לויט שמואל למה יוציא לאלתר פארוואס זאל ער איר גלייך גט'ן ותשאל זאל ער בארגן ותיאסר וועט זי זיין געאסרט, אידך לבית הלל שבת אחת, מען זאגט דאך אז מען ווארט איין וואך, טאמער וועט מען געפינען א פתח חרטה, ויש לומר, ענטפערט תוספות, דלעולם שלא תלה בתשמיש וכגון שאסר על עצמו הנאה של עושר, ער זאגט אז דו וועסט בארגן פון אנדערע כלים, אסר איך אויף זיך פון פרעמדע כלים זאל איך נישט האבן קיין הנאה, ואינה יכולה בשביל זה לשאול. קען זי זיך נישט בארגן ביי אנדערע מענטשן, ווייל ער טאר דאך פון דעם נישט הנאה האבן, ווייל ער האט דאך אויף זיך גע'אסר'ט. יעצט, ולא תשאיל, וואס ער זאגט זאל נישט בארגן, ווי קען ער אסר'ן זי זאל נישט בארגן? שאסר הנאת כליו, זיינע כלים האט ער דאך רעכט צו אסר'ן, ער האט גע'אסר'ט קיין מענטש זאל נישט הנאה האבן פון זיינע כלים, שלא תוכל להשאיל, זי קען זיי נישט בארגן. רשי, פריער האבן מיר אויסגערעכנט די פרויען וואס איז א חיוב מען זאל זיי גט'ן און מ'גיט זיי א כתובה, די תוספות לערנט פשט אין אנפאנג פרק דף עיין עמוד א', דער צווייטער תוספות אין פרק אז יוציא ויתן כתובה מיינט מען מען צווינגט ער זאל גט'ן ווייל דאס איז נישט קיין לעבן, אבער א כתובה דארף ער געבן, ואלו יוצאות שלא בכתובה די זאל מען גט'ן און קיין כתובה דארף מען זיי נישט געבן. העוברת על דת משה, אז זי איז עובר אויף זאכן וואס איז געשריבן אין די תורה, אדער ויהודית, זי איז עובר א מנהג וואס די בנות ישראל פירן זיך, כאטש די זאך איז נישט געשריבן אין תורה, ואיזהו דת משה, וואס מיינט מען זי איז עובר אויף דת משה, מאכילתו, זי גיט אים צו עסן, שאינו מעושר, פירות וואס איז נישט געמעשר'ט, ומשמשתו נדה, ולא קוצה לה חלה, זי שיידט נישט אפ קיין חלה פון דעם טייג וואס זי באקט, ונודרת, ואינה מקיימת, זי מאכט נדרים און זי איז נישט מקיים. ואיזהו דת יהודית, וועלכעס איז דת יהודית, אין תורה ווערט עס נישט דערמאנט, אבער עס איז נישט קיין אידישער מנהג, יוצאה זי גייט ארויס וראשה פרוע, די האר פון קאפ זענען אפגעדעקט, וטווה בשוק, זי שפינט אין מארק, ומדברת עם כל אדם, מיט יעדן מענטש, ווי די גמרא וועט ווייטער מפרש זיין. אבא שאול אומר, אבא שאול זאגט, אף אויך המקללת די וואס שעלט יולדיו, דער וואס האט אים געבוירן בפניו פאר ער, זי טוט שעלטן פאר דעם מאנ'ס קינדער, שעלט זי דעם שווער, דעם זיידן. רב טרפון אומר, רב טרפון זאגט, אף הקולנית, אויך זי האט א קול, א שרייערן, ואיזו קולנית, וועלכעס הייסט א שרייערן וואס מען גט איר און מען דארף נישט געבן קיין כתובה, לכשהיא מדברת בתוך ביתה, ווען זי רעדט ביי זיך אין שטוב, ושכיניה שומעין קולה, און די שכנים הערן איר קול, אזעלכע זאכן וואס איז נישט שיין זיי זאלן הערן, וועט די גמרא זאגן, רש"י דת יהודית, מיינט מען שנהגו בנות ישראל, די זאך וואס איז א מנהג ואף על גב דלא כתיבא, כאטש ס'איז נישט געשריבן אין תורה. וטווה בשוק, די גמרא מפרש פאר דעם ווער עס מוז זיך בעזהאויז מפרש בגמרא, איר זעט א דיוק, פריער האט דער רשי געזאגט בגמרא מפרש, און דא זאגט דער רשי מפרש בגמרא, ס'איז זיכער דא א חילוק. ווייס איך נישט וואס איז דער חילוק. גמרא, פרעגט די גמרא, אין דער משנה האט מען געלערנט אז וואס הייסט ס'איז עובר דת משה, וואס מען גט'ט איר און גיבט איר נישט קיין כתובה, מאכילתו, זי גיט אים צו עסן, שאינו מעושר וואס איז נישט גע'מעשר'ט, היכי דמי, וויאזוי איז דאס געוועזן? אי דידע. אויב בשעת ער האט געגעסן האט ער געוויסט נפרוש זאל ער זיך אפשיידן זאל ער נישט עסן אי דלא ידע, דו זאגסט ער האט פריער נישט געוויסט, מנא ידע, פון וואנעט ווייסט ער יעצט? איי זי דערציילט אים אז ס'איז נישט געווען גע'מעשר'ט? נאר מיר האבן דאך א כלל, אין אדם משים עצמו רשע, אז א מענטש זאגט אויף זיך אז ער האט געטון אן עבירה, גלייב איך אים נישט. זאגט די גמרא לא צריכא, דאמרה ליה, זי האט געזאגט צו אים, פלוני כהן תיקן לי את הכרי, דער כהן האט מיר מתקן געווען די תבואה, האט אראפגעשיידט די מעשרות, ואזיל שייליה, און ער איז געגאנגען און האט געפרעגט דעם מענטש, ואשתכח, און ס'האט זיך ארויסגעוויזן שיקרא, אז ער האט קיינמאל נישט אפגעשיידט די מעשרות, דא איז דא א דיוק מסורת הש"ס גיט א קוק וואס איז טייטש דאמרה ליה פלוני כהן ברענגט ער אראפ כתב התוספות יום טוב יש לגמגם למה נקט כהן נאר א כהן קען אפשיידן מעשרות יעדער איינער קען אפשיידן וברא"ש ליתא עיין שם דער רא"ש דערמאנט נישט דאס ווארט כהן ודע דגם בטור ושלחן ערוך ליתא מלת כהן נאר ס'זאגט פלוני תיקן לי הכרי. אנדערע לערנען טאקע וואס איר פרעגט אזוי, פלוני כהן תיקן דאס אליין איז נישט גענוג ווייל דא האנדלט זיך דאך זי זאל האבן שאדן די כתובה איז אין דבר ממון שבממון פחות משתים מ'מיינט אז ס'איז דא נאך איינער צו דעם. נו, די ראשונים רעדן נישט פון די ווארט. אין דער משנה האט מען געלערנט, זי איז עובר אויף דת משה ומשמשתו נידה, היכי דמי? ווי איז דאס געוועזן? אי דידע בה אז זי איז א נידה נפרוש, אי דלא ידע, נסמוך עילוה, דארף מען זיך אויף איר פארלאזן, דאמר רב חיננא בר כהנא אמר שמואל מנין לנידה פון וואנעט ווייסן מיר א נידה שסופרת לעצמה אז זי דארף ציילן די זיבן טעג טו איך איר גלייבן שנאמר שטייט אין פסוק וספרה לה שבעת ימים לה לעצמה האט זי דאך נאמנות זאגט די גמרא לא צריכא דא רעדט זיך אין אזא פאל דאמרה ליה, זי האט געזאגט צו אים פלוני חכם טיהר לי את הדם, דער חכם האט געזאגט אז דער קאליר פון דעם דם אז ס'איז נישט קיין דם נדה. ואזל שייליה, און ער איז געגאנגען און האט אים געפרעגט, ואשתכח שיקרא, ס'האט זיך ארויסגעוויזן ס'איז ליגנט. ואיבעית אימא, דו ווילסט וועל איך דיר זאגן א צווייטע וועג, כדרב יהודה, דאמר רב יהודה, הוחזקה נדה בשכינותיה אז זי איז געווארן מוחזק ביי די שכנות א נדה מ'האט איר געזען אז זי האט אנגעטון די בגדים וואס איר סדר איז אנצוטון ווען זי איז א נדה בעלה לוקה עליה גיט מען דעם מאן מלקות אויב מ'האט אים געווארנט משום נדה. קען זיך דא אויך רעדן אזא איין סארט פאל, דער מאן האט פון גארנישט נישט געוויסט און איז געקומען צו פארן, האט זי געזאגט זי איז טהורה, און נאכער איז זי האבן די שכנים געזאגט אז זי איז געווארן מוחזק א נדה. רש"י זאגט א משנה, היכי דמי דכיווסא, דו זאגסט. מאכילתו שאינו מעושר ווי איז ער געווען? אי דידע כשאכל ער האט געוויסט ווען ער האט געגעסן. נפרוש, זאל ער זיך אפשיידן ולא יאכל ווייל ער זאל עס נישט עסן. מנא ידע, און אויב דו דו דו וועסט זאגן ער ווייסט נישט, מנא ידע, מי אמר לו אחר כן, ווער האט אים שפעטער געזאגט

אין כהאי גוונא נישט קיין רעסטארעמס ניסן, אונזער משנה רעדט זיך אין אזא איין פאל, דלאחר תשמיש הודיעו שכנות שהוחזקה נדה נאך תשמיש האט מען מודיע געווען אז זי איז געווען אנגעטון פריער בגדי נדה.
ברוך השם, מסכת כתובות, דף עיין ב', עמוד א', נאך דער משנה, די פיסקא ולא קוצה לה חלה, אין דער משנה געשטאנען, ס'דא אזעלכע פרויען וואס יוצאות שלא בכתובה, אז מען גט זיי און מען דארף נישט געבן זיי קיין כתובה, ווען איז דאס? אויב עוברת אויף דת משה. קוצה לה חלה, זי שיידט נישט אפ פון די טייג וואס זי מאכט צו באקן קיין חלה, פרעגט די גמרא היכי דמי, וויאזוי רעדט זיך אז זי האט אים געמאכט עסן זאכן וואס איז נישט אפגעשיידט קיין חלה, אי דידע, אויב בשעת דעם עסן האט ער געוואוסט אז מ'האט נישט אפגעשיידט קיין חלה, נפרוש, נאכן אפבאקן קען מען אויך אפשיידן חלה. אי דלא ידע, אויב ער האט נישט געוואוסט, מנא ידע פון וואנען ווייסט ער יעצט דאס וואס זי זאגט אים שפעטער אז ס'איז נישט געווען אפגעשיידט קיין חלה, דאס גלייבט מען איר נישט, מיר האבן א כלל, אין אדם משים עצמו רשע, ווען א מענטש זאגט אויף זיך האט געטאן אן עבירה גלייב איך אים נישט, זאגט די גמרא לא צריכא, די משנה רעדט זיך דאמרה ליה זי האט געזאגט צו אים, פלוני גבל, דער מענטש וועלכער טוט קנעטן טייג, ס'איז אמאל געווען ספעציעלע מענטשן וואס קנעט, אזוי ווי היינט איז פארהאנען ביי מצה באקן איז דא ספעציעלע ספעציאליסטן, תיקן לי את העיסה, ער האט מיר פאראכטן, ער האט אראפגענומען חלה ואזיל שייליה, און ער איז געגאנגען און האט אים געפרעגט, ואשתכח האט זיך ארויסגעוויזן שיקרא אז זי האט נישט געהייסן אפשיידן קיין חלה. ונודרת ואינה מקיימת, זי מאכט א נדר און זי איז נישט מקיים דעם נדר. דאמר מר, מיר האבן געלערנט בעון נדרים אויף דעם זינד פון נדרים בנים מתים, שטארבן די קינדער, שנאמר שטייט אין פסוק, אל תתן את פיך זאלסט נישט געבן דיין מויל לחטיא צו מאכן זינדיגן את בשרך דיין פלייש, און דער אויספיר פון פסוק איז וחיבל את מעשה ידיך. מען וועט פארדארבן די מעשה ידיך, ואיזו הן מעשה ידיו של אדם, הוי אומר, בניו ובנותיו. רב נחמן אמר, רב נחמן זאגט מהכא פון דעם פסוק, לשוא הכיתי את בניכם, אומזיסט האב איך געשלאגן אייערע קינדער, לשוא טייטש איך, על עסקי שוא, צוליב אזעלכע זאכן, שוא, וואס איז גערעדט נאר, געמאכט א נדר און נישט מקיים געווען. דא זעהט אויס רעדט זיך אזא נדר וואס אים ארט נישט וואס זי מאכט דעם נדר, ווייל אויב ס'איז אזא נדר וואס אים אים ארט דער נדר, האבן מיר דאך געלערנט איז דאך שוין דא פרטים יוציא ויתן כתובה אנדערע זאכן, איז דאך דער חטא דער מאכן דער נדר, דא איז דאך נישט דער חטא דער מאכן דער נדר, נאר דא איז וואס זי איז נישט מקיים די סובל זיין דעם נדר קאן ער. תניא האבן מיר געלערנט היה רבי מאיר אומר רבי מאיר האט געזאגט כל היודע באשתו דער וואס ווייסט אין זיין פרוי שנודרת זי מאכט נדרים ואינה מקיימת זי איז נישט מקיים, יחזור וידירנה, זאל ער איר אסר'ן זאכן מיט א נדר, אויך מען קען דאך אויפוועגן מיט תנאים, ער אסר'ט די פירות אויף איר, איר אויב דו וועסט עסן די פירות יאסר הנאת תשמישך עלי, פרעגט די גמרא. ידירנה ער וועט איר אסר'ן מיט א נדר, זי איז דאך אזעלכע וואס איז נישט מקיים, במאי מתקן לה, מיט וואס וועט ער איר ווי מען זאגט מתקן זיין, ס'וועט דאך גארנישט נישט העלפן, אלא זאגט די גמרא, יחזור ויקניטנה, ער זאל איר מאכן אין כעס, כדי שתדור בפניו, ווי מערסטן טייל מאכט מען דאך א נדר ווען מ'איז אויפגערעגט, וועט זי מאכן דעם נדר פאר אים, ויפר לה, וועט ער איר פארשטערן דעם נדר, ווייל אויב ער וועט איר נישט מאכן אין כעס, ווייסט ער דאך נישט ווען זי מאכט דעם נדר, ווען ער זאל איר פארשטערן דעם נדר, אבער אזוי ער וועט איר מאכן אין כעס, וועט זי זיך דעמאלט מאכן דעם נדר, און ביום שמעו קען ער פארשטערן דעם נדר. אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו ר' מאיר'ן, אין אדם דר עם נחש, א מענטש קען נישט וואוינען צוזאמען מיט א שלאנג, בכפיפה, כפיפה ווערט אנגערופן א באסקעט וואס עס ווערט געמאכט פון שטעקעלעך, וואס הייסט עס אז ער קען זיך נישט היטן, ער קען אים אמאל געבן א ביס, איז דא אויכעט אמאל קאן זיין ס'זאל ארויסקומען פון דעם א מכשול. תניא מיר האבן געלערנט היה רבי יהודה אומר, רבי יהודה האט געזאגט, כל היודע באשתו שאינה קוצה לו חלה, ער ווייסט אז די פרוי שיידט נישט אפ קיין חלה, יחזור ויפריש אחריה, זאל ער אפשיידן חלה. אמרו לו האבן זיי געזאגט צו אים ס'טויג נישט, אין אדם דר עם נחש בכפיפה, א מענטש וואוינט נישט צוזאמען מיט א שלאנג אין איין באסקעט, ווייל אמאל קען ער ווערן נכשל. מאן דמתני לה אהא, דער וואס האבן געלערנט רבי יהודה'ס זאך וואס ער זאגט אהא האט מען געלערנט אויף חלה כל שכן אהך, איז ביי נדרים איז אוודאי אוודאי דאס א גוטע עצה, אז ער ווייסט נודרת ואינה מקיימת, זאל ער זען יקניטנה כדי שתדור בפניו ויפר לה. אבל מאן דמתני אהך, דער וואס לערנט עס אויף נדרים, ביי נדרים איז עס טאקע א עצה, ווייל נדרים איז א זאך וואס איז נישט אזוי שכיח, אבל הא אבער דא וואס האנדלט זיך ביי חלה, איז נישט קיין גוטע עצה אז ער זאל אפשיידן חלה, זימנין אנדערע מאל, דמיקרי ס'וועט זיך טרעפן ואכיל און ער וועט עסן דעמאלט ווען ס'איז נישט געווארן אראפגענומען קיין חלה. אין דער משנה האבן מיר געלערנט ואיזוהי דת יהודית, ער איז א עובר אויף דת יהודית, האבן מיר דאך אפגעטייטשט דת יהודית, דאס איז נישט געשריבן אין דער תורה, נאר ס'איז א מנהג פון בנות ישראל, איז וועלכע זאך האט מען געלערנט? יוצאה זי גייט ארויס וראשה פרוע די האר פון קאפ זענען אויפגעדעקט, פרעגט די גמרא ראשה פרוע דאורייתא היא, דאס איז נישט בלויז דת משה, דאס איז אין דער תורה געשריבן אז ס'איז אסור, דכתיב עס שטייט ביי דער סוטה ופרע, ופרע את ראש האשה, דער כהן זאל אויפדעקן די האר פון קאפ פון דער פרוי. ותנא דבי רבי ישמעאל, אזהרה לבנות ישראל, ס'איז א ווארענונג פאר אידישע טעכטער, שלא יצאו בפרוע ראש, וויאזוי איז די ראיה פון דעם פסוק? און רש"י זאגט צוויי ראיות, צוויי טייטשן, איינס ווען איך זעה אז מען דארף די סוטה פארמיאוסן, מידה כנגד מידה, אזוי ווי זי האט געטאן אן עבירה זאל זיך מאכן שיין אויף דעם בועל, אזוי זאל מען איר יעצט טאן די זאך, זע איך דאך אז זי האט פריער נישט געטארט האבן אפגעדעקט די האר פון קאפ. נאך א פשט זאגט דער רש"י אז עס שטייט ופרע מען זאל יעצט אפדעקן, ווייזט אויס אז ביז יעצט איז געווען צוגעדעקט, אז אין דרך בנות ישראל לצאת פרועות. ענטפערט די גמרא, דאורייתא מדין תורה, כאטש זי טאר נישט גיין אפגעדעקט אינגאנצן די האר פון קאפ, קלתה שפיר דמי, קלתה, דאס איז אזא באסקעט. וואס דער באסקעט איז געווען אין אזא פארעם, אזוי ווי איר ווייסט ס'איז דא בעכער וואס די בעכער האבן א פוס פון אונטן, אונטן הויל און אויבן הויל, איז געווען אזעלכע סארט באסקעטס וואס דעם באסקעט קען מען ארויף לייגן אויף דעם קאפ, ס'האט א בית קיבול, און אויבן טוט מען אריין לייגן די זאכן וואס די פרוי דארף דארט האבן צום וועבן צו שפינען. איז דאס דער סל וואס אונטן האט ער א בית קיבול עס זאל ארויף גיין אויפן קאפ, און א בית קיבול אויבן מען זאל דארט אריין לייגן די פלאקס די זאכן וואס זי שפינט, שפיר דמי מעג מען, דת יהודית, אבער ווי דער מנהג איז אפילו קלתה נמי אסור. אמר רב אסי אמר רבי יוחנן, האט רב אסי געזאגט אין נאמען פון רבי יוחנן, קלתה אז די פרוי גייט אויף דעם קאפ, ס'איז נישט צוגעדעקט מיט קיין טיכל, נאר ס'איז אויף דעם ארויפגעלייגט דער באסקעט, אין בה משום פרוע ראש, איז נישט דא דער איסור פון פרוע ראש, הוי בה רב זירא, האט רב זירא געפרעגט אויף דעם א קשיא, היכא, וואו רעדט זיך גייט זי דאס אן? אילימא וועסטו וועלן זאגן בשוק אז זי גייט אין מארק נישט צוגעדעקט די האר פון קאפ מיט קיין טיכל, נאָר אויף דעם קאָפּ האָט זי אָנגעטאָן דעם באַסקעט. דת יהודית היא, האָט מען דאָך געלערנט דאָ אין דער משנה, אַז דאָס איז דת יהודית, אַז די מנהג בנות ישראל איז, זאָלן נישט גיין צוגעדעקט מיט די קלתה. ואלא וועסטו וועלן זאָגן בחצר? איר גייט מיר דערציילן, אַז אינעווייניק אין חצר מעג זי גיין מיט דעם באַסקעט? הייסט עס אַז אָן דעם באַסקעט אפגעדעקט די האר פון קאפ איז אסור, אם כן אויב אזוי אז אין חצר איז דא דער איסור פון פרוע ראש מדין תורה, ווייל דו זאגסט דאך נאר מיט קלתה איז גוט, לא הנחת בת לאברהם אבינו האסטו נישט איבערגעלאזט קיין טאכטער צו אברהם אבינו שיושבת תחת בעלה, וואס איז פאסירט אז די פרוי גייט אפגעדעקט די האר פון קאפ אין דעם חצר? אמר אביי, האט אביי געזאגט ואיתימא רב כהנא, אז דאס וואס רבי יוחנן האט געזאגט קלתה אין בו משום פרוע ראש, מיינט מען מחצר לחצר בדרך מבוי, איז דער ריטב"א זאגט, און אזוי איז דאך בפירוש דא א ראיה פון דער גמרא, אז ס'דא דריי דינים אין חצר, איז נישט דא דער איסור פון פרוע ראש. יעצט ווידער מחצר לחצר דרך מבוי איז פרוע ראש אסור, אבער קלתה אנטוהן מעג מען. יעצט די דריטע זאך בשוק, בשוק אפילו אנגעטוהן ווי מען זאגט קלתה איז מען עובר דת יהודית, אבער מדרבנן איז דאך אן אנדער זאך, מדרבנן דאך אסור, די גמרא רעכנט דאך אויס דארט אין ברכות קול באישה ערווה, א קול פון זינגען פון א פרוי איז ערווה, מיינט מען דארט מדרבנן, און דארט שטייט אויך שער באישה ערווה, דארט די אלע זאכן מדרבנן, אפילו דאס וואס איז נישט אסור מדין תורה איז אסור מדרבנן. אין דער משנה האט מען געלערנט וטווה בשוק, אמר רב יהודה אמר שמואל, מ'מיינט במראה זרועותיה לבני אדם, בשעת דעם שפינען ווערן געזען זרוע, זרוע רופט זיך אן העכער פון די עלעבויגן צו מענטשן, דאס איז א ענין פון פריצות, איז געט ער איר און ער דארף נישט געבן קיין כתובה. רב חסדא אמר אבימי, בטווה ורד כנגד פניה, איז אין דעם דא פארשידענע טייטשן, רשי טייטשט זי שפינט אויף איר דיך און דער פאדעם דרייט זיך כנגד פניה של מטה, און דער רבינו חננאל און דער רמב"ם האב איך געזען טייטשן אזוי אז זי טוט מאכן שפינען רויטע פאדים אז ס'זאל פאלן אויף איר פנים די רויטקייט פון דער זאך, מאכן אדער אנדערע טייטשן גאר אז זי טוט מאכן א פלאר א רויטע פון פאדים און דאס טוט זי אנהענגען אויף דעם אויף דעם שטערן, ווי זיי פירן דארט אנדערע אויס כדרך הנכריות הפרוצות וואס זיי טוען אזוי. און מדבר את עם כל אדם. אמר רבי יהודה אמר שמואל במשחק את זה לאכט אים בכבוד. אמר רבא בר בר חנה, האט רבא בר בר חנה דערציילט, זיבן און חדה איינמאל האב איך כז ל נ ב ס ר ד ר ה ו ק ו איך בין געגאנגען נאך א בוקווע,

האַ, יונגער מענטש, הב לי פלך, גיב מיר די שפּינדל. אמר בה רב עוקבא מילתא, רב עוקבא האָט עפּעס געזאָגט. מאי אמר בה, וואָס האָט ער אויף דעם מאָל געזאָגט? רבינא אמר, רבינא זאָגט, טווה בשוק אמר בה, ער האט געזאגט אז דאס ווערט אנגערופן טווה בשוק. רבנן אמרי, די רבנן האבן געזאגט אז מדברת עם כל אדם אמר בה, דער סדר פון די חכמים, זיי האבן עפעס געזען וואס זאל נישט זיין, פאסיגע זאך, נישט פאסיגע זאך, האבן זיי געלערנט, וואס איז דאס, אזוי ווערט דערמאנט וועגן זכור את יום השבת לקדשו, ווען א מענטש טוט עפעס א זאך אין דער וואכעדיגן טאג, מיט דעם וואס ער טראכט, אוי, דאס שבת טאר מען נישט טון, ווייל דאס איז שבת וועגן דער און דער מלאכה, איז ער דאך מיט דעם מקיים דעם זכור את יום השבת לקדשו. דא א רעדט מען פון מלאכות, אין רוחנית'דיגן אופן ווערט זיך דאך דא א ווארט פון בעל שם טוב, א יעדע זאך וואס א מענטש זעט, נישט בלויז וואס ער זעט, נאר יעדע זאך וואס א מענטש הערט, דאס וואס ער האט דאס געזען, אדער דאס וואס ער האט דאס געהערט, איז דא קען דער מענטש אראפנעמען פון דעם א הוראה אין זיין לעבן ווי אזוי זיך צו פירן, אנישט וואס האט מען געדארפן ער זאל עס זען, וואס האט מען געדארפן ער זאל עס הערן. אבא שאול אומר, אבא שאול זאגט, אף המקללת יולדיו בפניו, אויך די וואס זי טוט שעלטן דעם וואס האט אים געבוירן פאר אים, איז דאס הייסט פשטות ווי מען לערנט דאס, אז זי טוט שעלטן פאר דעם מאן זיין פאטער, דעם שווער טוט זי שעלטן. איז אויך דער דין יוצא זאל ער איר גט'ן ער דארף נישט געבן קיין כתובה. אמר רב יודא אמר שמואל, זאגט רב יודא פאר שמואל'ן אז לאו דווקא וואס שטייט בפניו מיינט מען פאר דעם מאן, נאר מען מיינט אויף וועם צו זאגן אז פאר דעם פאר דעם פאר דעם אייניקל שעלט זי דעם זיידן, במקללת יולידיו בפני מולידיו, זי טוט שעלטן יולידיו דער וואס האט געבוירן איהר מאן, פאר וועמען טוט זי דאס שעלטן? בפני מולידיו, פאר פאר זיינע קינדער, עס קען אמאל זיין ס'איז זיינע נישט איהר. וסימנך, א סימן אויף די מוסטער. אפרים און מנשה כראובן ושמעון יהיו לי, זע איך דאך פון דעם אז אייניקלעך זענען גלייך צו קינדער, איז דא אויך וואס שטייט בפניו מיינט מען נישט בפניו ממש, נאר מען מיינט בפני בניו. וואנעט איז די ראיה אז ס'איז אזוי? ווייל אז נישט וואלט געדארפן שטיין איז לשון בפני בעלה. אמר רבא האט רבא געזאגט, דאמרה ליה, זי האט געזאגט צו אים, ניכליה אריא לסבא, א לייב זאל אויפעסן דעם אלטן, דעם שווער האט זי דאס געזאגט באפי בריה פאר דעם זון פון איר מאן. דער תוספות ריד זאגט אז דער דיוק פון שמואל'ן איז, אויב בפניו זאל ארויפגיין אויפן מאן, האט געדארפן שטיין במקללת אביו בפניו, פארוואס שטייט יולדיו, און פון דעם בין איך מדייק אז דאס וואס שטייט בפניו גייט נישט ארויף אויפן מאן, נאר זי שעלט דעם אבי הבעל פאר די בנו של בעל. אין דער משנה האבן מיר געלערנט רבי טרפון אומר אף הקולנית, אויב זי איז א שרייערין איז אויך דער דין יוציא ויתן כתובה, מאי קולנית? וואס איז דאס קולנית? אמר רב יהודה אמר שמואל, במשמעת קולה, זי לאזט הערן איהר קול, על עסקי תשמיש, ווען זי, ווען ער רעדט מיט איהר וועגן די עונה, קריגט זי זיך מיט איהם, און די שכנו', די שכנים טוען דאס צוהערן. במתניתא תנא, אין א ברייתא האט מען געלערנט, אז דא רעדט זיך אז תשמיש איז פאר איהר שווער, און בשעת תשמיש פון גרויסע יסורים טוט זי שרייען אז מען מיינט במשמשת בחצר זו ונשמע קולה בחצר אחרת. פרעגט די גמרא וניתנייה זאלן מיר עס לערנען גבי מומין במתניתין, סווערט דאך דערמאנט ביי די מומין די משנה ווען ס'דא די געוויסע דינים אז אויב ס'דא א שטארקע מומין וואס א מענטש איז נישט מקבל איז די קידושין בטעות, אלא מחוורתא, נאר די בעסטע תירוץ איז כדשנינן מעיקרא, אזוי ווי מען האט פריער גענטפערט, א קולנית מיינט מען משמעת קולה על עסקי תשמיש. רש"י זאגט די משנה, המקדש את האשה, איינער האט מקדש געווען א פרוי על מנת שאין עליה נדרים, אז זי האט, אויב זי האט נישט אויף זיך קיין נדרים, איז ער איר מקדש, ווייל די נדרים וואס זי האט געמאכט פריער קען ער דאך נישט פארשטערן, ונמצאו עליה נדרים, דא ווייזט זיך ארויס זי האט געהאט אויף זיך נדרים, אינה מקודשת, איז זי נישט מקודש. יעצט וועט מען לערנען צוויי פשטים אין ווייטערדיגן כנסה סתם, ער האט איר געהאט מקדש געווען שאין עליה נדרים, און נאכער האט ער זי געמאכט די חופה סתם, ער האט גארנישט נישט געזאגט ונמצאו עליה נדרים, זאגן מיר, תצא שלא בכתובה, תצא, גט'ן דארף ער איר גט'ן שלא בכתובה, קומט אויס אז ס'איז איין דין האבן מיר געלערנט, אז דאס הייסט אזוי, אויב ער האט איר אמאל מקדש געווען איז דער דין אינה מקודשת, ווי איז אבער שפעטער כנסה סתם, נאכדעם וואס ער האט איר מקדש געווען מיט א תנאי כנסה סתם, איז דער דין תצא שלא בכתובה, ער דארף איר גט'ן אן א כתובה. ס'איז דא א צווייטע פשט אז דער כנסה סתם איז א באזונדער דין אינגאנצן, כנסה האט נישט צו פריער כנסה סתם, און ער האט איר מקדש געווען סתם, אויב כנסה סתם האט ער מקדש געווען סתם, ונמצאו עליה נדרים, און די משנה און די גמרא וועט ווייטער אויסרעכענען אזעלכע נדרים וואס דער סדר פון מענטשן זאל מקפיד זיין, דעמאלט תצא שלא בכתובה. על מנת שאין בה מומין, ער האט איר מקדש געווען מיט דעם תנאי אז זי האט נישט קיין מומין, ונמצאו בה מומין אינה מקודשת, כנסה סתם, דא איז אויך דא צוויי פשטים, צו כנסה סתם איז א המשך צו פריער אדער ס'איז א באזונדערע דין. כנסה סתם, ונמצאו בה מומין, תצא שלא בכתובה. נאך זאגט די משנה, כל המומין הפוסלין בכהנים, אלע מומין וואס פסל'ן ביי די כהנים, וואס אויב ער האט דעם מום קען ער נישט טון די עבודה, פוסלין בנשים, פסל'ן אויך ביי פרויען, אויב ער האט געמאכט דעם תנאי.

גמרא, זאגט די גמרא, ותנן נמי גבי קידושין כהאי גוונא, אין מסכת קידושין ווערט אויך געלערנט ממש די זעלבע משנה, שטעלט זיך א שאלה וואס דארף רבי לערנען די זעלבע משנה צוויי מאל, איינמאל אין כתובות און איינמאל אין קידושין? ענטפערט די גמרא, הכא דאָ רעדט מען דאָך פון כתובות, כתובות איצטריכא ליה, ער דארף מיר דערציילן דעם דין תצא שלא בכתובה, און אויב ער דארף מיר שוין דאס דערציילן, תנא קידושין, לערנט ער מיר דעם דין פון דער רישא, וואס שטייט אין דער רישא אז על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת, אטו כתובות, צוליב דעם ווייל ער דארף מיר לערנען דעם דין פון כתובה. התם, דארטן אין מסכת קידושין, קידושין איצטריכא ליה, דער עיקר דארף מען דארט דערציילן דעם דין פון דער רישא, המקדש את האישה על מנת שאין עליה נדרים, ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת. תנא כתובות, לערנט ער מיר שוין כתובות, אטו קידושין, צוליב קידושין. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק באלו נדרים אמרו, ביי דיע נדרים האט מען געזאגט אז אינה מקודשת, דברים שיש בהם עינוי נפש, זאכן וואס דער מענטש ווערט מיט דעם געפייניגט און זי ווערט אויף אים פארמיסט צוליב דעם. וועלכעס? שלא תאכל בשר, נישט עסן קיין פלייש, ושלא תשתה יין, נישט טרינקען קיין וויין, א נדר, ושלא תתקשט בבגדי צבעונים, זאל זיך נישט אויסצירן בבגדי צבעונים. תניא נמי הכי, מיר האבן אויך אזוי געלערנט. באלו נדרים אמרו, ביי דיע נדרים האט מען געזאגט, דברים שיש בהם עינוי נפש, די זאכן וואס דער מענטש ווערט געפייניגט, שלא תאכל בשר, ושלא תשתה יין, ושלא תתקשט בבגדי צבעונים. הוי בה רב פפא, האט רב פפא געפרעגט אויף דעם א שאלה, אהייא, דאס וואס מיר זאגן נאר דיע דריי נדרים איז דער דין אזוי, אויף וועלכן גייט עס ארויף? אילימא, וועסטו וועלן זאגן ארישא, עס גייט ארויף אויף דער רישא וואס ער האט געזאגט בשעת קידושין, האט ער געזאגט על מנת שאין. עליה נדרים, זאגסטו ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת דווקא אז ס'האט זיך געפונען א נדר פון די דריי נדרים, פארוואס זאל אזוי זיין דער דין? כיון דקא קפיד אויב ער איז מקפיד, אפילו כל מילי נמי איז דאך יעדע זאך וואס ער נעמט זיך אויס איז דאך תנאי בלייבט תנאי, אלא. דארף איך זאגן אסיפא, דאס גייט ארויף אויף די סיפא, איך לערן אזוי, און די סיפא, איך לערן יעצט אז די סיפא איז א באזונדערע זאך, כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים, דאס הייסט אזוי, ער האט איר מקדש געווען סתם, און ער האט איר גענומען סתם, נאכהער ווייזט זיך ארויס זי האט נדרים, שטייט אין די משנה, ווען ער געט איר, דארף ער איר נישט געבן קיין כתובה, פארוואס זאל ער נישט געבן קיין כתובה? ווייל אט דווקא ווען ס'איז געווען איינס פון דיע דריי נדרים, וואס די סדר פון א מענטש איז דאך ביי דיע דריי נדרים ער זאל מקפיד זיין, דעריבער זאגן מיר אז ער זאל נישט געבן קיין כתובה. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, לעולם ארישא, אין אמת'ן, דאס וואס איך זאג נאר דיע דריי נדרים, אט רעדט מען, גייט ארויף אויף דער רישא ווען ער האט געמאכט א תנאי על מנת שאין עליה נדרים, ומידי דקפדי בה אינשי, זאכן וואס די מענטשן זענען מקפיד, הוי קפידיה קפידא, דער מענטש, דאס וואס ער האט געזאגט על מנת שאין עליה נדרים מיינט ער נישט קיין קליינע נדרים אז זי האט א נדר פאר יעדן ליכט צינדן אריינווארפן עטליכע פרוטות אויף צדקה די נדר הארט אים ניט נאר וועלכן נדר מיינט ער? ער מיינט שאין עליה נדרים איינס פון דיע דריי מידי דלא קפדי בה אינשי זאכן וואס מענטשן זענען נישט מקפיד דאס הארט נישט

אבל אם פירש בהדיא על מנת שאין עליך נדר זה ודאי יכול להתנות בכל נדרים אפילו לא קפדי בה אינשי, רב אשי גייט נאר דא זאגן אזוי אז אויב ער נעמט זיך אויס סתם על מנת שאין עליך נדרים מיינט ער נאר וועלכן נדר? איינס פון דיע דריי נדרים. רשי.